איך לייג ארויף אן עמורדזשענסי היינט מאנטאג לעיבער דעי. כ'וויל איינלאדענען די גאנצע שטאט ווילימסבורג צו א מורא'דיגע זאך וואס איז נאך קיינמאל נישט געווען דא, אינדעפענדענס טאוער, טעילער ווייט האוזעס, און וויליאמס פלאזא, די טענענט אסאסיעישאן און, די עקזעקיוטיוו באורד, לאדענט איין דעם גאנצן עולם דעם מיטוואך סעפטעמבער דעם פערדן, צוואַנציק נײַנצן, פון פירע ביז זיבן דרײַסיק פי עם, וועט זיין ביי וויליאמס פלאזא קאמיוניטי סענטער, טרי טו טרי ראובלינג סטריט, וועט זיין א מורא'דיגע איווענט, ס'איז לכתחילה געמאכט פאר אלע רעזידענטס, און וואס מ'וועט דארטן האבן איז מ'וועט רעדן וועגן פעמילי סופארט, עדאלט ענד העלט קעיר, גוד סקולס, רעקריעישאן ענד אפען ספעיס, פובליק טרענספארטעישאן,

דאס זענען די זאכן אויף וואס מען טוט יעצט פאוקעסן. ס'וועט אויך זיין א סי פי אר טרעינינג קלעס וואן פראם פייוו פארטי פייוו טו סיקס טורטי און קלעס טו פראם סיקס טורטי טו סעווען פיפטין ווייזן וויאזוי מען מאכט סי פי אר. ס'וועט אויך זיין ען וויי פי די בייסיקל רעדזשיסטרעישן במילא וועט עס דיסקארעדזשינג די טעפט אוו בייסיקלס איז וויאזוי מען טוט עס איז מען טוט אינגרעיוון א סיריעל נאמבער אן יור בייק. די אפערעישן אידענטיפיקעישן פארטיסיפענטס פראוויידן פאר די פאליס די סיריעל נאמבער און דעמאלטס וועלן די פאליס קענען דאס זייער גרינג טשעקן. מען וועט אויך האבן בעק טו סקול גיוועוועי איווענטס איך האב געשריגן אין סיטי האל איך גיי אין אלע טרעינס איך פאר מיט די טרעינס איך האב נישט קיין קאר זעה איך כסדר מען גיט פאר די ארעמע קינדער א פרי בעקפעק ענד סופליי און די בעקפעקס איז דאס וואס מען שלעפט אויפן רוקן און ס'דא סופלייס דאס גייט זיין פאר די רעזידענטס פון זעקסע ביז זיבענע נאר אז מען האט א טיקעט אז מען איז א רעזידענט און מען וועט דארטן געבן טיקעטס יעצט דאס איז למען נחום ראזענבערג אלל די טשילדערן מאסט בי עקאמעדעיטעד ביי אן עדאלט מען וועט אויך געבן פיצא און סענדוויטשעס סנעקס און בעווערידזשעס וועט מען אויך סערוון מען האפט אז יעדער זאל קומען און נעמען א חלק מיט די איווענט, דאס איז א מורא'דיגע זאך ווייל דאס האלט צוזאם א קאמיוניטי, און ווען וועט עס זיין נאכאמאל? דעם מיטוואך סעפטעמבער דעם פערדן פון פירע ביז זיבן דרייסיג. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס דארט גייט זיין, ס'קומט פון די סיטי אוו ניו יארק ארויף מענטשן אין די מעדיקל פיעלד, איך האב ענק שוין געזאגט ווען איך זעה א זאך איי טריי טו אפליי צו אונזער קאמיוניטי, איך האב ענק פארציילט ס'דא נעלאקסאן, דאס איז אזא זאך וואס אז איינער טוט זיך אווערדראגן לייגט מען אים אריין אין די נאז אזא שמעק און ער וועקט זיך אויף, בקיצור ס'עט זיין פון די סיטי אוו ניו יארק פון די העלט דעפארטמענט עט זיין מענטשן וואס וועלן אויסלערנען ווי אזוי מ'נוצט די נעלאקסאן, מ'עט טיילן יעדן אומזינסט א פעקל, א גאנץ פעקל מיט אלעם. די גלאווס וואס מען דארף אלץ האבן צו דעם, און מען וועט ווייזן וויאזוי מען ארבעט מיט דעם, און זיי געבן אויך אומזינסט סעמפלס אז יעדער זאל עס האבן אין די טאש, און טאמער מאכט זיך אז איינער חלילה ווערט אווערדראגט, אזוי ווי דו לערנסט דיך יעצט, גייסטו באקומען אזא לייסענס אז דו מעגסט געבן פאר אן אנדערן ווייל דו ווייסט וואס דו טוסט. און ס'איז שוין דא די שיינע בלויע זעקעלעך פון די סיטי אוו ניו יארק העלט דעפארטמענט. יעצט נאכדעם איז אזוי, פאר די וואס מען געט די בעגס, וועט זיין אנגעפילט מיט א פענסיל מיט בלויע פעדערס, מיט פינק אירעיסערס, צוועלף אינטש רולער, גלו סטיק, פייוו אינטש סיזערס, קרעיאן סעט, פענסיל קעיס, היילייטערס, פאקעט פאלדערס, ספיירעל נאוטבוקס זיבעציג פעידזשעס און שארפענערס מיט א קאווער און יעדער איינער איז איינגעלאדן ער זאל קומען און ער זאל עס זעהן. יעצט זיי ווילן אויכעט טיטשן וויאזוי מען נוצט די נעלאקסן פאר אווערדאוס ריספאנס סטעפס. נעלאקסן איז NALOXONE. יעצט די פאני זאך איז אז. ס'איז זייער וויכטיג די זאך, ווייל איך האב זיי געזאגט די נעקסט גיי איך מאכן אין די לייבערי און נאכדעם גיי איך מאכן אין מאנסי און אין מאנרא און אין בארא פארק, כ'מיין אלע אידן דארפן נהנה זיין פון דעם, און איך ווייס אז ס'איז א גוטע זאך, ווייל שויתי השם לנגדי תמיד, אז דו ווילסט וויסן וויפיל דו מיינסט דעם אייבערשטן, דארפסטו קוקן וואסערע א כנגד דו האסט. כ'האב עס געזאגט פאריגע וואך אויפן האטליין דעם געוועזענעם דאנערשטאג, איך האב שוין באקומען טעלעפאנס, ס'דרייט זיך שוין ארום טעלעפאנס, איינער שעלט, ווער ביסטו? זאג איך, כ'ווייס ווער איך בין, איך הייס נחום ראזענבערג, קענסט מיך נישט? ווער האט דיר געזאגט מיין נאמען משה דוד? זאג איך, לאמיך דיר עפעס זאגן, זאג, קיין בהמה זאלסטו נישט זיין, זיי ווילן נישט מ'זאל עס מאכן ווייל זיי רעדן איין די גאווערמענט אז זיי לערנען חובת הלבבות און ראשית חכמה מיט די קינדער, און במילא איז יעדער אפגעהיטן, ס'איז נישט דא קיין זנות, ס'איז נישט דא קיין דראגס, און איך האב זיי געזאגט ס'איז יא דא, כ'האב זיי געזאגט צוויי הונדערט און פֿופֿציק קינדער, אינגלעך און מיידלעך, זענען געהארגעט געווארן די לעצטע צוויי יאר פון אונזער קאמיוניטי, סאו איך זעה דאך אז ס'איז פארט א מחאה, און לאידך גיסא דא וואס זיי קאלן מיך אפ און זיי זאגן געבענטשט זאלסטו זיין, כ'האב ענק דערציילט. פאר צוויי יאר צוריק ווען מען האט אינטרעדוסט די מעדיקעישן נעלאקסן האב איך עס ארויפגעלייגט אויף מיין האטליין, איך האב געזאגט יעדעם אז מען גייט צום דאקטער באקומסט עס אומזינסט, קריגסט א פרעסקריפשאן און מען געט עס אומזינסט, עס איז א לאו היינט, יעדע פאליס אפיסער מוז עס האבן, יעדע פייערמען מוז עס האבן ווייל קען ראטעווען מענטשן, בקיצור איז דא א פרוי וואס האט עס ארויסגענומען אין פרשת בוא אינדערפרי שבת און איז ער נישט ארויסגעקומען פונעם שלאף צימער, און ס'איז געגאנגען זי האט אריינגעקלאפט בום בום בום. אריינגעקלאפט און זי האט געזען ער איז שוין כמעט ווי טויט, אינגאנצן טויט, זי האט אים אריינגעלייגט די נעלאקסן און ער האט זיך אנגעהויבן עפעס צו רירן אבער נישט צופיל קויז ער איז שוין געווען ווי מען זאגט צופיל געשלאפן מיט די דראגס, זי האט גערופן די הצלה, די הצלה האט עס אריינגעפאמפט גראד אין בלוט און ער האט זיך געגעבן א וועק אויף און ער שרייט וואס טוט יעדער אין מיין שלאף צימער? אין מיין בעדרום, מ'האט אים גענומען, מ'האט אים אויסגעסויבערט און דארטן אין שפיטאל. איז וועגן דעם וויל איך זאגן פארן עולם, דאס וואס די רבנים האבן ארויפגעלייגט א חרם אויף מיר איז אז זיי האבן נישט געוואלט אז דאס אלעס זאל ארויסקומען, נישט וואס איך בין שלעכט, זיי האבן נישט געוואלט אז דאס אלעס זאל ארויסקומען, ווייל ווען טאמער קומט עס ארויס און ס'איז אמת, וואס ס'איז אמת, פרעגט זיך א שאלה, וואס האבן די רבנים געטון אלע זיבעציג יאר, געפרעסן אונזער פלייש און געזויפט אונזער בלוט און גע'גנב'עט אונזער געלט? און גע'עפענט מוסדות און גע'גנב'ט אויף די קינדער'ס נעמען און אין די זעלבע צייט האבן זיי גע'טשארדזשט שכר לימוד און דאס וואס זיי האבן נישט געוואלט. אבער נישט אז עס איז עפעס א פראבלעם מיט מיר חלילה, ניין, זיי זענען די פראבלעם. איז וויל איך זאגן יעדן איינעם, דאונט ריד מי ראנג, יעדער זאל קומען און מען זאל נעמען אינטערעסט ווייל עס גייט קומען אין אלע אידישע קאמיוניטיס גייט מען ערלעדיגן די זעלבע, איך האב שוין גערעדט וועגן די לייבערי מיט מאכן א גרויסן פארברענג אין די לייבערי, איך האב שוין געמאכט אפאר מאל. כ'פלעג רעדן וועגן טשיילד סעקשועל אביוז, איז געקומען סאטמאר דאונט גיוו הים הי איז א מנוול הי טאלקס בעד איטס פילטי, און די וואס האט געפירט די לייברערי דא דארט א סעקרעטערי האט אפגעקאלט איר באס האט איר באס געזאגט אז ראביי ראזענבערג העז אלל די רייטס טו טאלק הי ספיקס אין פאבליק אלל די טיים און מ'זאל עס מיר געבן פארשטייסט און זיי זיי אונטערדריקן יעדן קומען אפאר אזיאטישע פערד פון מארמאריש און פון בוקעווינא און זיי'ן אונז פירן דעם עולם ניין ניין עטס עטס פירן גארנישט. אונז עמיר ענק פירן. עניוועי, סאו יעדער איינער איז אינווייטעד. סאו נאכאמאל, די סי פי אר העט זיין פון פייוו פארטי פייוו איין קורס ביז סיקס טערטי, די צווייטע העט זיין פון סיקס טערטי ביז סעווען פיפטין, און ס'העט זיין מיטוואך סעפטעמבער דעם פערדן אין וויליאמס פלאזא קאמיוניטי סענטער טרי טו טרי ראבלינג סטריט. און צו טיילן די גיוועוועי איווענטס, עס העט זיין פון זעקסע ביז זיבענע, אויכעט דארט אויף דעם זעלבן פלאץ. טרי טווענטי טרי ראבלינג סטריט, טיילן דארטן קארטלעך, און ס'העט זיין צו עסן אויכעט. רבותי, האטס א גוטן טאג, העפי פורים! וואס מען האט געטון מיט א קאמיוניטי ווייל מען האט געוואלט אז די רבנים זאלן נישט ליידן בזיונות, מען קען באשטיין אונטערצוברענגען א קאמיוניטי? שוד בי עשעימד אוו יורסעלווס, יעדער רב, יעדער אנשי ציבור, פשוט די ווארט נידריג מאן, די אלע חברה. זיי האבן געטוהן איז אן אנפארגיוועבל סין, און וואס טוט מען? מען זאגט דער רב זאל צוגיין צו נעילה, דארטן שטייט למען נחדל מעושק ידינו ותקבלנו בתשובה שלימה, ווי לאנג עטס האט צוגעגנב'עט דעם עולם און עטס באצאלטס נישט צוריק פארן עולם, דאונט איווען טינק דעט סאמבאדי איז ליסענינג צו ענקערע תפילות, קיינער נישט, דער אייבערשטער זיכער נישט, ווייל ער ווייסט דעם אמת, שוד בי אלל עשעימד אוו יורסעלווס.